א גוטן ערב שבת קודש, שבת הגדול, און א גוטן ערב פסח, איך וויל נאך מאכן א קורצן שיעור וועגן דעם הייליגקייט פונעם פסח און אזוי ווייטער, קודם האב איך געוואלט נאכאמאל מעורר זיין, די גאנצער האטליין איז נישט געמאכט געווארן אויף שיעורים, בעיסיקלי איז עס געמאכט געווארן אויף צו פראטעקטן קינדער, ס'קומען יעצט זייער אסאך געסט, ס'קומען סאטמארע חזירים צו קריקן פון ירושלים אויף סאטמאר. און ס'קומען אויף בעלז, קומט דארטן אן אויף אנטווערפ, מען טוט האבן א גרויסן חשוב'ן גאסט, רייז רוז ריז, און אזוי וועט זיין איבעראל חשוב'ע געסט אהער און אהין, און איך הער אין אנטווערפ איז דא נאך א חשוב'ער גאסט וואס מען וועט רעדן וועגן אים, נאר ס'איז אנדער אינוועסטיגעישן. אויך איינער וואס ער טוט מעשים אשר לא יעשו, מ'האט אים געכאפט אין רב לייביש'ס מקווה טאטשן צוויי בחורים, און איך הער רב לייביש זאגט מ'זאל עס פארשווייגן, ווייל ווען ס'קומט צו זיין אייגענע זאך פארשווייגט יעדער, דאס איז דאך די פראבלעם דא, איז במילא איך וויל ענק זאגן יעדער איינער זאל וואטשן די קינדער. מען זאל גיין אין שיל און אז דאס קינד דארף גיין אין בית כסא זאל מען מיטגיין און אז דאס קינד דארף גיין שפילן זיך ביי קריאת התורה גיי דו אויך מיט ביסט פטור פון קריאת התורה נאר וואס שטאט זאלן שטיין די גאנצע שיל מיט טאטעס און וואטשן די קינדער ווען מען שפילט זאל מען שטעלן איינער וואס ער זאל וואטשן ווען מען שפילט עניוועי מען זאל זייער וואטשן וואס מען טוט יעצט איך וויל אויכעט זאגן. אז די סאושעל מידיע, די רבנים זענען גערעכט געווען, מען טאר עס טאקע נישט האבן, ס'האט אונטערגעברענגט אלעס, איצעלע פין פלעגט געבן הכשרים פון אלעמען, יעצט אזוי ווי ס'דא די סאושעל מידיע קומט ארויס אז אויף דעם וואס ער שרייבט איז בחזקת בלתי ווערים איז פיל מיט ווערים, אלעס וואס ער שרייבט, ער שרייבט וואס דו זאלסט וועלן זעהן כדי דו זאלסט צאלן א פרייז, באט צו ס'איז אמת צו נישט דאס איז אן אנדערע זאך. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער רוצח וואס מ'האט אים חושד געווען אז ער האט געהארגעט חזקאל שאמעס איז אין די גאס, און די פראבלעם איז אז יעצט איז דא א רוצח אין די גאס וואס אונז דארף מיר קודם איידענטיפייען ווער דאס איז און נאכדעם דארף מען אים איינזעצן. נאר, איז דאך אויך אזוי, ער האט גענוג פול אין סאטמאר און סאטמאר וועט עס נישט טון. נאך קומען די משה טעראריסט פרידמאן די גאנצע מאפיא גענג און נאך קומען דא מ'עט אלעס ווייט וואשן און אונז לעבן מיר אין אן אנסעיף קאמיוניטי אבער ברוך השם די גאווערמענט ווייסט שוין און זיי דערציילן מיר אלעס וואס דא גייט פאר און וואן דעי וועלן מיר האבן פרידאם פון די אלע חזירים. ווייל די פראבלעם איז אזוי אויב אלעס איז דא בבחינת תוהו ובוהו. ני, איז עט די ענד אוו די דעי איז נישט נאר סעקשועל אביוז א פראבלעם, נאר ס'איז א גרויסער פראבלעם די די גאנצע עקזיסטענס פון אונזער קאמיוניטי, ווייל טאמער איינער וויל זיך מערדען, וועלן אויך קומען די רבנים און מ'עט עס ווייט וואשן, אזוי ווי זיי האבן געטוהן ביז יעצט. נאר ביז יעצט האט עטץ עס נישט געגלייבט, יעצט איז יעדער משוגע געווארן, זיי זאגן נחום ראזנבערג שרייט דאס שוין יארן. אז ס'איז נישט דער מערדער, נישט דער האט געמארדעט הייסט ק שאמעס, נו וואס האב איך אז איך שריי אז קיינער האט נישט געוואלט מיטהעלפן און מ'האט געשריגן אז אלעס וואס איך זאג איז מניוולות, נו פיין יעצט האט עטץ אים דעם מושב וואס האט עטץ אנגעמאכט, יו ענדזשויד איט? יעצט זיצט און עסט עס אויף. סאו עניוועי. זאלסט געדענקען איין זאך, דו מוזסט האבן פראטעקשאן פאר דיינע קינדער ווייל איינמאל אז מען טוט עפעס טון וועט נישט זיין ווער ס'זאל זיך אננעמען. איך וויל נאכאמאל מעורר זיין וועגן די פארענטשעס וואס מען שטייט אין די שולן וואו מען שטופט זיך, דאס איז אלץ חאזעריי, דאס איז אלץ השחתה, מען דארף זייער וואטשן אויף די אלע זאכן. אין מקווה איז ביז די דרײַצן יאר איז חס מלהזכיר א קינד זאל דארט גיין. וועסט אים אריינווארפן אין איסט ריווער וועסטו קלוגער טוהן ווי וועסט אים שיקן אין א מקווה, ווייל אין איסט ריווער קען אים נאך זעהן א פישערמען און אים ראטעווען, און אין מקווה איז נישט דא ווער ס'זאל אים ראטעווען. און נאך די בר מצוה דארף דער טאטע מיטגיין, אדער מ'דארף מאכן אזא זאך, די גרויסע קהילות אין געוויסע פלעצער איז שוין דא, אין מאנרא הער איך איז עס שוין דא, מ'דארף מאכן אזא געוויסע זאך, אז דער רבי זאל מיטגיין פרייטאג נאכמיטאג אדער ערב יום טוב מיט די קינדער, לאמיר זאגן פון צוועלעף ביז צוויי זאל זיין צוגעשפארט די מקווה, דאס זאל זיין נאר פאר קינדער מיט השגחה מיט די מלמדים, די מלמדים זענען נאך קיין סאך נישט ווערט, נאר השגחה מיט די מלמדים מיט די הנהלה, און נאר דעמאלטס וועט זיין ארדנונג. און פארשטייט זיך אין די פרי יום טוב זאל מען מאכן פאר די בחורים א עקסטער א האלבע שעה וואס נאר בחורים קענען דארט גיין, ממילא וועלן די אלטע חזירים נישט האבן וועמען צו טאטשן, און דעמאלטס וועלן זיי אויך נישט גיין. און איך הער זאגן אז אין קרית יואל איז דא א גאנצע ליסטע פון יונגעלייט וואס זיי טארן נישט גיין אין מקווה, טאמער מען כאפט זיי געט מען זיי איבער פאר די פאליס, זיי מעגן נאר גיין. עפעס א האלבע שעה ווען זייער קארטל ארבעט נישט נאר דעמאלטס האלבע שעה און דעמאלטס איז דא השגחה פון די קהילה און אזוי דארף איבעראל זיין ביי די סדרים זאל מען נישט געבן צו טרינקען קיין וויין נישט דו זאלסט טרינקען און נישט דיינע קינדער און זאל זיין מיט גרעיפ דזשוס זאל זיין אויף א גרעיפ דזשוס דייעט. כ'האב געוואלט זאגן אביסל קליינע הערות. די אלקאהאלס וואס מען טרינקט פסח דארף מען מאכן זיכער אז ס'האט א הכשר. קודם כל ס'איז דא געוויסע אלקאהאל וואס איז חמץ ממש, מען מאכט עס פון גרעין, און נאכדעם איז דא ווען מען מאכט עס ס'דאס הייסט פערמענטעישאן, זייער אסאך מאל לייגט מען צו דערצו געוויסע זאכן, און אויך אסאך מאל נוצט מען. כלים וואס מען נוצט פאר חמץ, די גרויסע קאמפעניס נוצן עס יעצט, בעיבי רייז סיריעל, רייז איז קטניות, באט פאר קינדער מעג מען עס געבן. מען דארף אבער זייער וואטשן, ווייל אסאך מעניופעקטשערערס מאכן בעיבי רייז סיריעל מיט געהעריגע חמץ אויך. די וואס וועט טרינקען געבאטלטע וואסער זאל מאכן זיכער אז ס'האט א הכשר, ווייל טאמער האט עס נישט קיין הכשר איז די זעלבע פראבלעם, די גרויסע קאמפאניס אסאך מאל טוען באטלען זאכן וואס איז חמץ אדער וואס איז נבילה טריפה וכדומה. יעצט צוקער, איז די ברוינע צוקער די געהעריגע צוקער? דארף אויך א הכשר, הגם אין סקווער, דער סקווערער רבי זכרונו לברכה האט געקויפט דאמינאו צוקער און האט עס אויפגעקאכט פאר פסח טאמער ס'איז דא דארט חמץ זאל עס בטל ווערן, און ער האט עס גענוצט ווייל ער האט געהאלטן אז אין דאמינאו איז געווען אסאך מער די ארדענונג מען לאזט נישט קיין ארבייטער צוקומען מיט עסן און ס'ברענט זיך אויס אין אן אויוון פון דריי טויזנט דעגריס איז אפילו ס'איז דא א שטיקל חמץ ווערט עס פארברענט. און דער אמת איז אין דער אלטער היים פלעגט מען אין די צוקער אריין לייגען מעהל ס'זאל נישט ווערען פארקלעבט ס'זאל נישט ווערען איין שטיק און דא מאכט מען עס נישט סאו אין סקווער האט מען זיך אזוי געפירט דער אלטער סקווערע רבי און מסתם האט ער אויכעט געוויסט אז די התאחדות'נס צוקער און זאלץ פלעגען זיין געפאקט אין לעפקאוויטשענס בעיסמענט אויף לי און ראס אונז זעמיר געווען קינדער אין חדר שלום לאנדא האט געהאט דארט א רעסטאראנט קעגן איבער ער נאך געווען א בחור זיין טאטע ר' אברהם הערש, פלעג מען אונז גיין באקומען פרינדזש בענעפיטס פון איצעלע פימפס ארגענעזעישן, התאחדות, מען האט אונז געגעבן צוויי פרענקס מאסטערד און סאוירקראוט, מען האמיר זיך גוט אנגעגעסן, מען האמיר זיך פארגעסן אפצואוואשן און אפצואווישן די הענט, און לפעמים האט מען מיטגענומען דעם פרענקפורטער מיטן באן אריין דארט ווי מען פאקט, און אונז יונגלעך און בחורים האבן עס געפאקט און מען האט עס צוגעקלעבט און פאר דעם האט מען אונז באצאלט. א פרענקפורטער און א באן און נאך אפאר צענט אין די זייט. אלע קינדער האבן דאס געטון. דער איז נאו סיקרעט. סאו זעהט אויס אז סקווערע רבי האט געהאלטן אז דאמינא צוקער איז מער אויסגעהאלטן ווי לעפקאוויטש'ס בעיסמענט צוקער. יעצט למעשה אבער דארף מען האבן א הכשר דערויף כשר לפסח. יעצט ברוינע צוקער האט א ספעציעלן פראבלעם. ווייל דאס האט אין זיך חמץ, געהעריג חמץ. יעצט, קענאולע אויל איז קטניות, ס'איז געמאכט פון קטניות. קאפי דארף אויכעט האבן א הכשר. יעצט, דער דיקעפינעיטעד קאפי איז זייער אסאך מאל ווערט עס דיקעפינעיטעד, מ'לייגט אריין דערין עטילין, עסעטעיט, וואס דאס קומט פון אדער קטניות אדער חמץ, היינט נוצט מען עטילין אויכעט צו די קאר זאל פארן, מען לייגט אריין צען פראצענט פון עטילין אין די געז, וואס דאס קומט פון קארן, איז בקיצור איז עס א פראבלעם וואס מען דארף וויסן צו ס'האט אין זיך קטניות אדער חמץ, יעצט די אינסטענט קאפי קומט אין אזא. עס האט אין זיך אזא קעמיקאל וואס ס'הייסט מעלטאדעקסטרין, וואס דאס קומט אויכעט פון קארן, ס'איז אדער קטניות אדער חמץ, איז במילא איז אזוי, אלע אינסטענט קאפיס מוז האבן א ספעשל הכשר אויף פסח. יעצט מילכיגע איז דא זייער אסאך וואס מען לייגט אריין אין זיי די סטעבילייזערס מיט די ענזיימס וואס דאס איז חמץ, מען דארף וויסן ווי צו וויאזוי ס'איז געמאכט, יעצט למעשה איז אזוי, די רבנים זענען ליגנערס און בלאפערס, יעצט געדענקסט וואס איז געווען אפאר יאר צוריק וועגן די יאגורט האט זיך אנגערופן. דער וואס האט געפירט די התאחדות'ס דעמאלטס די כשרות האט ער געזאגט אז ס'איז חמץ גמור ווייל מ'לייגט אריין אזא מעמד און דאס איז פארברענטע ברויט, פארברענטע חמץ. עכ"פ די פראבלעם איז אז ס'איז נישט דא וועם צו טראסטן היינט אויך נישט. איך געדענק נאך ווען די מגרב'ער האט געשריגן אז מען טאר נישט עסן סטראבעריס, ס'איז פול מיט ווערים, שפעטער האט מען אים געצאלט געלט ער זאל זאגן די זעלבע דרשה אין קרית יואל האט ער געזאגט מען מעג, און היינט איז ער דער בעל המכשיר אויף אלע פראדוקטן וואס דער וואלווער רב האט נישט געוואלט געבן א הכשר ביי מהדרין. סא ס'איז זייער שווער רבותי איך זאג ענק נאכאמאל אונז זעמיר סקראד אפ די האול קאמיוניטי איז מעסט אפ און סקראד אפ ווען ס'קומט צו סעקשועל אביוז, יעצט זעמיר שוין געוואויר געווארן ווען ס'קומט צו רציחה באהאלט מען דעם רוצח אויך, וויל מען נישט נאר זיין מיטן חזיר נאר מיטן רוצח אויך, און יעצט זעהן ווערן מיר געוואויר אז מען וויל גאר זיין מיטן בעל המכשיר וואס געט נבילות און טרייפות אויך. יעצט פראוזן פיש דארף אויך האבן א הכשר פאר פסח, ווייל ס'האט אין זיך געוויסע קעמיקאלס און געוויסע זאכן וואס מ'לייגט אריין. אפילו ס'שטייט אז ס'האט נאר וואדער ענד סאלט איז אויך א פראבלעם ווייל ס'דא א געוויסע פראסענט וואס די מעניופעקטשערער מוז נישט אריינשרייבן ביי זיי הייסט עס אז ס'ווערט בטל ס'איז צו א קליינע צו א קליינע פראצענט יעצט פראוזן פוד און וועדזשטעבעלס איז אזוי די אלע זאכן ווערן אויך געמאכט מיט מאשינען וואס מ'דארף דאס כשר'ן פאר פסח. ממילא מוז עס האבן א הכשר אויף כשר לפסח. יעצט די אלע מענטשן וואס זענען אלערדזשיק צו גלוטן האבן א פראבלעם ווען ס'קומט צו עסן דעם כזית מצה, איז דארף ער וויסן וויפיל ער איז אלערדזשיק. יעצט מען קען נישט יוצא זיין נאר פון די חמשת מיני דגן, ס'איז בארלי, וויט, ריי, אויט, ענד ספעלט. יעצט אויט מצות. האט אין זיך ווייניגער גלוטן. סא דארף מען דאס פרעגן ביי א רב וואס מען זאל טוהן און וואסערע מצות מען זאל עסן. די זעלבע אויך מענטשן וואס האבן אלערדזשיס צו לעקטאוס און זיי דארפן האבן לעקטאוס פרי זאכן. די זאכן האט עס צו טוהן מיט חמץ. איז דארף מען וויסן אז ס'מוז האבן א הכשר אויף פסח. פרויענישע קאזמעטיקס און שמירעכץ דארף מען וויסן ס'זאל זיין כשר לפסח, ווייל די קענסט נכשל ווערן מיט א הנאה פון חמץ. זאלץ דארף אויך האבן א הכשר אויף פסח, ווייל די אייאדייזד סאלט ווערט געמאכט פון א קארן דעריוועטיווס וואס דאס איז קטניות. יעצט די אלע וואס זיי געבן פאר די קינדער ענפעמיל, אייסאמיל, סוי מילק, די אלע דארפן האבן א הכשר. ווייל דאס איז קטניות. ספלענדע איז א גרויסע פראבלעם ווייל ס'האט אין זיך קטניות, און לויט ווי איך ליין אין די אלע צייטשריפטן פון הכשרים זאגן זיי אז ס'איז נישט דא קיין ספלענדע אן קטניות. שוין, יעצט האב איך געוואלט צוריקקומען אביסל, וואס האט געשען דא מיט דעם חזקאל שאמעס'נס געשיסעריי, איז געשען עפעס א גאנצע שינוי, די רבנים קאלן א טאג אפ, זיי שיקן די קלענערע רבנים, אפשר קען מען זיך שוין אראפזעצן, אפשר קען מען שוין אויסגלייכן אונזערע דיפערענצן, בין איך מסביר פאר די אלע רבנים, איך האב נישט מיט ענק קיין דיפערענצן, עטס גייטס איין וועג, עטס גייטס אזוי ווי משה רבינו זאגט ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו ואת הקללה אם לא תשמעו. עטס גייטס אויף א וועג פון לא תשמעו, סאו אונז האבמיר נישט קיין דיפערענצן, אונז זעמיר בכלל נישט אין דעם זעלבן גאנג אפילו איך פאר אויפן טרו-וועי אפסטעיט און עטס פארטס דאון סאוט, מען רעדט פון אפסטעיט און דאון סאוט, ס'איז שוין דא דארטן אונטערוועגן, ס'איז דא הכנסת אורחים, ס'שטייט מען קען עסן. דאס איז מיילעכ'ס הכנסת אורחים, מיילעך לייפער, דאס איז פיל מיט זנות, און זיכער חמץ אום פסח אויכעט, ווייל ווער ס'האט נישט קיין מורא פאר זנות האט נישט קיין מורא פאר חמץ אום פסח. מ'דארף עס אויסטשעקן, כ'האב געהערט זאגן, כ'בין נישט הונדערט פראצענט ווייל איך טשעק נישט אויס יעדנ'ס בתי זונות. איינער קאלט מיך אפ, מ'בויעט יעצט דא אויף מורטל עוועניו בויעט מען יעצט א נייט קלאב. זאג איך נו וואס איז דער פראבלעם? איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט. ס'גייען ווערן פארכאפט דארטן בחורים מיט אינגעלייט, זאג איך אים, זען פונקט אזוי ווערן זיי פארכאפט אין ראוז קעסל און קיינעם ארט עס נישט. סאו וואס ווערט יעדער יעצט משוגע צעווילדעוועט? נחום ראזנבערג האט געעפנט א מנוול'ישן האטליין, וואס איז יעדער געווארן אזוי משוגע צעווילדעוועט? איך פארשטיי נישט. שוין פופציג יאר טוען אלע מלמדים מיט אלע רבנים מיט אלע מגידי שירים מנוולות מיט די בחורים און מיט די קינדער האב איך געעפנט א האטליין און וועמען אהרט עס ס'גייט נישט מאכן די מצב ארגער די מצב איז אזוי שלעכט ער קען נישט ווערן ארגער ס'איז דא דא א נייט קלאב וואס בחורים גייען דארטן טאנצן ס'הייסט ראוז קעסל און קיינער זאגט אים גארנישט און נאכדעם האבמיר דא נאך א זאך. ס'איז דא דא צוויי האטעלן, די קאנדאר האטעל און די פוינטי האטעל, און קיינעם באדערט עס נישט, דאס איז ארגער ווי א נייט קלאב, דארט גייט מען אריין מיט מיידלעך, סאו וואס ווערט יעדער צעווילדעוועט וואס ס'ווערט א נייע פירצה, די די אלטע זענען אויכעט שוין גענוג שטארק און קיינער זאגט גארנישט. עניוועי, איז וואס זענען די רבנים יעצט געווארן ווילד, זיי ווילן זיך אראפזעצן, זיי ווילן, זיי ווילן, און כ'גיי ענק זאגן פארוואס. ווייל ביז יעצט האב איך געשריגן ס'איז דא קאראפשן און סעקשועל אביוז, האט דער רב געמאכט א חשבון פון דעם מאך איך דאך פרנסה וויל איך נישט נחום ראזנבערג זאל רעדן דערפון זאל ער שטיל שווייגן קודם מאך איך פרנסה פון דעם און נאכדעם איך בין דאך אליין א חזיר אויכעט סאו וואס ער וויל מיר אומברענגען מיין פלעזשער מיין גוד טיים נאו איטס נאט גאנא העפן דאס איז פארוואס זיי האבן ביז יעצט נישט געוואלט אז מ'זאל. זיך אראפזעצן און מען זאל נישט האבן א האטליין, זיי האבן געוואלט מען זאל מאכן נחום ראזענבערג א חרם, יעצט איז אבער דא געשען א מורא'דיגע זאך, שטעל דיר פאר וואס דא איז געשען, זיי זעען אז אויב ס'איז קאראפטעד איז עס קאראפטעד, נישט נאר די לא תנאף נאר די לא תרצח איז אויך קאראפטעד, או אויב די לא תרצח איז אויך קאראפטעד זעמיר אויף גרויסע צרות ווייל דער רב האט מורא מ'וועט זיך אים באלד אויך קומען מארגן שיסן. זאליקע ווען ער זאל נישט מורא האבן פאר משה פרידמאן און אז ער קען אים פונקט אזוי מעביר זיין און נעמען די רוסישע מאפיא צו די איזרעלי מאפיא אזוי ווי ער האט גענומען צו מיר וואלט ער אים אויך שוין ארויסגעווארפן. ער הייבט אן צו זעהן העי וועיט א מינוט כ'האב גענוצט א לינקן שטיוול ער זאל מיך אריינשטעלן דא אין די ביזנעס אבער וועיט א מינוט יעצט קאנטראלט ער מיך און אים האט דאך אהרן ארויסגעווארפן דעם משה עניוועי. יעצט הייבן זיי אן צו פילן די היט אן דעיר אָון פלעש, אה, מען קען מיך הרג'נען אויך, די סיקריקן קענען הרג'נען, אה, דעמאלטס הייבט ער אן צו טראכטן, יואי, מען מוז זען עפעס צו טון, זאג איך זיי ניין, איך האב נישט קיין מורא, מען האט מיך שוין געשאסן צוויי מאל, ס'איז גארנישט, נאו פראבלעם, כ'על לעבן, וועל איך לעבן, כ'על נישט לעבן, וועל איך נישט לעבן, איך מאך מיר פון דעם נישט צו טון, איך האב א פראבלעם מיט טשיילד אביוז, די קינדער מוזן זיין סעיף. און איך וויל נאך א זאך אנזאגן יעדן איינעם, ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי צו נעמען געסט. וועסט ארייננעמען צוויי שוואגערס, וועסט ארייננעמען דיינע צוויי איידעמער, עט איינער לויפן נאכן צווייטנס ווייב. רבותי איים נאט דזשאוקינג. נאו געסט. יעדער זאל זיך זיצן אינדערהיים און פירן אליינס דעם סדר. טאמער האט ער פארגעסן איינצוטינקען דעם כרפס אין זאלץ וואסער, עט אים אויך דער אייבערשטער מוחל זיין. בעסער ווי ס'זאל זיין חלילה זנות. עניוועי, יעצט, ס'ווערט געברענגט אין טור אין סימן ת"ל, פארוואס הייסט שבת הגדול די שבת פאר פסח, זאגט ער, ווייל ס'איז געשען א גרויסער נס. וואס איז געווען די נס? ווייל ס'שטייט, מ'האט געמוזט נעמען דעם צענטן טאג פון ניסן, האט מען גענומען א שה לבית אבות, און די יאר וואס אידן זענען ארויס פון מצרים איז געווען פסח דאנערשטאג, אזוי שטייט אין סדר עולם, קומט אויס אז דעם צענטן טאג פונעם חודש, דאס איז געווען שבת, און יעדער האט גענומען א שה, און מען האט עס אריין געטראגן אין שטוב אריין, און מען האט דאס אנגעבינדן בכרעי המיטה, האט עס אנגעבינדן בפשטות אויפן כרעי המיטה, ווייל מען איז דאך געזעסן אמאל אויף די בעטן, מען האט נישט געהאט קיין קאוטשעס, און מען איז געזעסן אויף די בעטן, זאל מען זעהן דעם קרבן פסח וואס מען גייט מקריב זיין. יעצט האבן די מצריים אנגעהויבן צו פרעגן, צו וואס דארפט עטץ דאס האבן? האבן זיי געזאגט, אונז גיימיר דאס שעכטן, ווייל דער אייבערשטער האט אונז געהייסן. האבן זיי געזען אז מען גייט שעכטן זייער אפגאט, ווייל טלה דאס איז געווען דער מצרי'שער גאט, און אויכעט דער ניסן איז דאך טלה די מזל. בקיצור האבן זיי זיך אנגעהויבן צו שלאגן צווישן זיך אליינס, זענען געגאנגען צו פרעה און זאגן לאזט ארויס די אידן, און פרעה האט נישט געלאזט, האבן זיי זיך געשלאגן צווישן זיך, ווייל זיי האבן געוואוסט ס'וועט קומען מכות בכורות, און זיי האבן זיך אויסהארגען איינער דעם און זיי האבן אלע געהארגעט ווען האבן זיי זיך געהארגעט איינער מיטן אנדערן? וועגן דעם שטייט למכה מצרים בבכוריהם. איז דאס איז געווען דער ענין פון קרבן פסח, פון שבת הגדול, און פון די פינף טאג פריער וואס מען האט עס געברענגט אהיים. יעצט דער הייליגער חזון איש זאגט א מורא'דיג ווארט, אז פארוואס האט מען עס אהיים געברענגט? זאגט ער זייער פשוט פארוואס מ'האט צוגעבינדן לכרעי המיטה, ווייל ס'איז דעמאלטס נאך נישט געווען קיין מזוזות, נישט געווען קיין ספר תורות, נאך געווען פאר קבלת התורה, און ממילא איז די הייליגסטע פלאץ איז געווען בכרעי המיטה, א אידישער בעט ווי מ'היט אפ אלע עניני נידות מיט קדושה, און אלע עניני צניעות, מ'פירט זיך בצניעות אזוי ווי עס דארף צו זיין, אזוי ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך סימן ר"מ אין אורח חיים. דעמאלטס איז דאס דער מזוזה, דאס איז דער קדשי קדשים, דער בעדרום פון א איד איז דער קדשי קדשים, וועגן דעם דארף מען טאקע זען אז קומט יעצט שבת הגדול דארף מען אנהייבן זיך צו באקוקן, מען דארף בודק זיין בחורין ובסדקין, מען דארף קוקן אלע מיני קליינע עבירה'לעך וואס מען טוט וועגן עניני צניעות, מען ווערט נכשל צו קוקן בחורין ובסדקין חלילה, מען דארף זיך אהער שטעלן ווי עס דארף צו זיין. ס'איז איינמאל א יאר קומט אזא פסח, און דער פסח קומט ביי יעדן מענטש אנדערש. ס'ווערט געברענגט פון די ספרים אז אזוי ווי ס'איז דא א גאולה כללית איז דא א גילה פרטית, און אזוי ווי ס'איז דא א גאולה פרטית איז דא יעדעס יאר א נייע מין גאולה, ס'איז א נייע מין אויסלייזעכץ, יעדעס יאר טוט מען זיך אויסלייזן פון אן אנדערע זאך. זיי דערציילן אז ר' סרולטשע וויזשניצער האט יעדעס יאר גענומען אויף זיך א נייע זאך, א נייע הנהגה וואס ער וועט איינהאלטן. דערציילן זיי אז איינמאל האט ער געהאט א הנהגה אז ער וועט נישט לייגן די הענט אונטערן גארטל, און די הויזן זענען אים לויז געווארן און ס'איז אים אראפגעפאלן. ווייל ס'איז דא א נייע פסח פאר יעדן, דער פסח ברענגט פאר יעדן מענטש און יעדעס יאר ברענגט עס אים אן אנדערע הארה. יעצט. וועלכע הפטורה מען זאגט איז אזוי. ס'איז דא דא דער הפטורה רב, הרב ווייסהויז, כ'וויל עס נישט פון דעם צונעמען. ס'איז דא אין דעם גרויסע מחלוקת צו מען זאגט וערבה נאר ווען ס'איז שבת ערב פסח, צו מען זאגט אייביג נאר וערבה, צו דווקא ווען ס'איז שבת ערב פסח זאגט מען נישט וערבה. טאמער זאגט מען נישט יענע הפטורה פון וערבה זאגט מען די הפטורה פון ירמיה, ס'איז ז און ח' און ט'. ס'איז א הפטורה וואס דאס שטייט נישט די גאנצע הפטורה כסדרן, מען הייבט אן פון קאפיטל ז' און ס'ציט זיך אריין אין ח' און אין ט'. יעצט למעשה איז אזוי, טאמער מען הייבט אן אין ז' איז דא אפאר פסוקים פאר מען הייבט אן די הפטורה וואס דאס איז כדאי אביסל צו רעדן. דער אייבערשטער זאגט כה אמר ה' צבקות אלקי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם. טוטס פארבעסערן ענקערע וועגן, ואשכנה אתכם במקום הזה, וועל איך ענק לאזן דא רוען אויף דעם פלאץ, אל תבטחו לכם אל דברי השקר, זאלטס ענק נישט פארלאזן אויף די דברי השקר, לאמר צו זאגן היכל השם היכל השם היכל השם המה, אונז גיימער צום היכל השם, אונז גיימער צום אייבערשטנ'ס הויז. ס'איז ס'איז ס'סאונד פונקטליך אזוי ווי ס'זעהט אויס אין אלע אידישע קאמיוניטיס בפרט אין וויליאמסבורג יעדער פארקויפט דעם אייבערשטן דעם אייבערשטנ'ס תורה מיט די צניעות און די קינקי קליידער און און מ'האט געטראפן ווערים אינעם וואסער און מ'האט דאס מ'האט געטראפן די שייטלען פון די האר זענען גאר פון עבודה זרה זיי האבן אויך געזאגט היכל השם היכל השם היכל השם זאגט דער אייבערשטער אזוי ליסן כי אם היטב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם, עט טאמער עט עטס ענק פאררעכטן און זיין גוט, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, עט עטס מאכן משפט בין איש ובין רעהו, און מ'עט נישט זיצן אין ערכאות און מ'עט נישט מסר'ן איינער דעם צווייטן, גר יתום ואלמנה לא תעשוקו, א גר יתום ואלמנה עט עטס נישט בא'גנב'נען, ודם נקי אל תשפכו, עט עטס נישט פארגיסן. אומשולדיג בלוט, משה טעראריסט פרידמאן'ס היט נעמט א היטמען פאר נחום ראזענבערג, אייזיק לעפקאוויטש הרג'ט שיער משה פרידמאן, זאגט דער אייבערשטער טאמער עט עטץ דם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם, עטץ נישט גיין נאך פרעמדע אפגעטער, דעמאלטס ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן העולם ועד עולם, דעמאלטס וועל איך ענק לאזן זיצן אין דעם לאנד פון אייביג, פון אנפאנג ביז אייביג. הנה אתם בוטחים לכם, עטס פארלאזט זיך על דברי השקר, לבלתי הואיל, ס'איז ליגענט! עטס זאגטס ליגענט, הגנוב רצוח ונאוף, מען גנב'עט, מען רצח'נט און מען רעיפ'ט, והשבע לשקר, וקטר לבעל. און עטס זענטס מקריב פאר עבודה זרה, והלוך אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם, עטס גייטס נאך נאך די אלע רעבעס, דער שומר אמונים רעבע לאזט צו אז זיין זון זאל ווערן רעבע, שטעל דיר פאר א נואף פון די גאס, און נאכדעם ובאתם, קומט עטס מיט א ערנסטן פנים, אזוי ווי מען טוט אין וויליאמסבורג.

בה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, מיין בית המקדש איז א מערת פריצים, מען שטופט זיך דארט צוזאם איינער מיטן צווייטן, ותחת כל עץ רענן און אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים איז מען שוחטי הילדים, און עטס קומטס נאך צו מיין הויז און עטס ווילטס מיר נאך מאכן, אונז זעמער נאך גוטע פרענדס, וואס? דו ברענגסט נאך א קרבן? ס'איז דאך א מערת פריצים שרייט דער אייבישטער, גם אנכי הנה ראיתי נאום השם, דער אייבישטער זאגט מיך פאפסטו נישט, איך זעה וואס דא גייט פאר. זאגט דער אייבישטער ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו איך וועל מאכן דאס הויז וואס עטץ פארלאזט וואס מיין נאמען שטייט אויף דעם הויז אשר אתם בוטחים בו עטץ פארלאזט זיך דאך אויף דעם פלאץ איך בין א סאקמערער איך קען טוהן וואס איך וויל איך בין וואן פיפטי טו ראדני אדער איך בין אין קי הופער סטריט ס'איז נאו פראבלעם, איך בין א סאקמער, רבונו של עולם דו ווייסט דאך איך טו דאך אלעס וואס דו הייסט, שור איך בין נאר א מגלה עריות, דער רב אליין איז דער גרעסטער מגלה עריות, זאגט דער אייבערשטער איך ווייס וואס איך זאל טון פאר דעם פלאץ ועל המקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, זאגט דער אייבערשטער והשלכתי אתכם מעל פני, איך וועל ענק אוועק ווארפן, כאשר השלכתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים.

עס ווערט געברענגט צוויי טעמים, איינס איז ווייל וועגן דעם האט מען געזאגט נאר שבת ערב פסח ווייל דעמאלטס איז דער זמן הביעור, יעצט ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז אין חוץ לארץ איז זאל מען טאקע נישט זאגן די הפטורה אפילו שבת ערב פסח, דער גרא האלט אויך אזוי, למעשה אבער אנדערע ספרים שטייט אז מען זאגט יא וערבה אייביג ווייל דארטן לאזט זיך אויס. דף תורה אז הנה שלח כי הנה אנכי שלח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא אוי והשיב נ נאכאמאל והשיב והשיב לבבות על בנים ועל בנים על אבותם דער אייבערשטער שיקט אונז אליהו הנביא אונז מבשר זיין די גאולה בניסן די גאולה ביז ניסן עתידים לגאול און אויך ווייל אליהו גייט דאך קומען יעצט ביי די טיר אום פסח גייט ער אריין קומען צו יעדן איד. יעצט ס'ווערט געברענגט אז טאמער א מענטש טוט א זאך בשמחה קען ער עס איבער געבן פאר די קינדער און די אייניקלעך אויך און טאמער נישט קען ער עס נישט איבער געבן. א איד האט זיך באקלאגט אמאל פאר ר' משה פיינשטיין אז ער האט זיך אזוי מוסר נפש געווען פאר שבת ממש. און דער סוף איז געווען אז אלע קינדער זיינע זענען געווארן מחללי שבתות. האט אים ר' משה געפרעגט וויאזוי איז דאס? וואס האסטו געטון יעדן שבת? זאגט ער שבת האב איך אנגעהויבן צו קרעכצן, אוי וואס וועט זיין מארגן, פון וואו וועל איך גיין ארבעטן מארגן ווייל מ'איז נישט געקומען ארבעטן שבת, אז מ'איז נישט געקומען ארבעטן האט מען שוין נישט געגעבן א דזשאב זונטאג. איך האב געשריגן אוי וואס וועט זיין, וואס וועט זיין, וואס וועט זיין, וואס וועט זיין. די קינדער האבן דאס צוגעקוקט, האבן זיי געזען אז דער שבת איז א תשעה באב, האבן זיי געזאגט ווער ברויך עס האבן, אונז זענען מחלל שבתים, אונז ברענגען פרנסה פאר די ווייבער און די קינדער. און וועגן דעם, מען דארף וויסן אז מען טוט א זאך דארף מען עס טון אז קיינער זאל נישט זען אז דו טוסט עס מיט א צובראכנקייט. יעצט ווערט געברענגט אז ביי בארג סיני זענען געשטאנען אלע אידן דארט, יעדער איז געשטאנען, אפילו אלע נשמות וואס האבן געדארפט געבוירן ווערן זענען דארט געשטאנען. יעצט וואס איז די פשט אז זענען געשטאנען דארטן אלע נשמות וואס האבן געדארפט געבוירן ווערן, איז די פשט איז זייער פשוט, די פשט איז אז מען קען נישט באשווערן אן אנדערן נאר ווען יענער איז דארט, סאו משה רבינו זאגט אתם נצובים היום כולכם יעדער איז דארט געשטאנען. יעצט די גמרא זאגט אמר רבא אונז האמער א טענה צום רבונו של עולם אז אונז האמער מקבל געווען די תורה זעמער געווען געצווינגען, און אז וואלט מען נישט געווען געצווינגען וואלט מען נישט מקבל געווען די תורה, נו, האסט אונז געצווינגען, האמער נישט געהאט קיין ברירה. זאגט אבער די גמרא, מ'קען עס מער נישט זאגן, ווייל בימי המן הדר קבלוה בימי אחשורוש האט מען עס מקבל געווען ברצון. יעצט, ווען מ'האט געגעבן די תורה איז געווען כלל ישראל דארטן, יעדער איז דארט געשטאנען. יעצט איז שוין נישט געווען כלל ישראל דארטן ביי המן ביי די פרשה פון אחשורוש מיט המן. עס שטייט אין ערגעץ נישט אז גאנץ כלל ישראל זאל האבן דארט געווען. איז אז מען האט עס צו און ווי אז מען האט עס מקבל געווען ברצון איז וואס איז דאס אונז מחייב וואס אונז זעמיר נישט דארט געווען? זאגט דער שפת אמת א הייליג ווארט אויב דו ביסט מקבל די תורה דו ביסט מקבל די תורה מיט שמחה קענסטו דאס איבערגעבן עד סוף כל הדורות אפילו איינער וואס איז נישט דארט און אויב דו טוסט עס נישט מיט שמחה זעסט אויס אזוי ווי דער איד יעדן שבת האט ער אנגעהויבן צו קרעכצן די קינדער האבן געזען שבת איז א קרעכצעריי האבן זיי אויפגעהערט. וויל איך זאגן דעם עולם איר זאלט וויסן, יעדער איינער זאל אריינלייגן זיך אין דעם הייליגן יום טוב און מיט די קינדער ווייזן שמחה של מצוה, און אז מיר ווייזן שמחה של מצוה וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז מיר קענען צוקומען צו עפעס. דער עיקר וואס מען דארף פון דעם סדר שטייט וירא השם כי סר לראות, זאגט דער ספורנו, וואס טייטש כי סר לראות? ער האט געזאגט אסורה מכאן ואתקרב לשם, איך וועל מיך איך וועל מיך אוועק טון פון וואו איך בין, איך וועל מיך דערנענטערן דארט. מען דארף וויסן, עס קומט אזא יום טוב, מען קען אוועק גיין פון אלע תאוות און פון אלע קליפות. ווערט געברענגט אין הייליגן תפארת שלמה ווערט געברענגט אז שהקדוש ברוך הוא מעביר על מדותיו, דער אייבערשטער קומט פסח ביינאכט איז ער מעביר אויף זיינע מדותיו איננו מקבל את העוונות, ער קוקט מער נישט אויף די עבירות, ומעביר אותם מראות ברע. כדי לקבל מעשיהם ברצון ער זאל קענען די אידישע מעשה מקבל זיין ברצון די אלע הייליגע זאכן פונעם סדר, און ממילא וויל דער אייבישטער אז אונז זאל מיר זיך אויפהייבן צו אים.
יעצט ראש השנה יום כיפור זאג מיר כדלים וכרשים דפקנו דלתיך אונז זעמיר ארעם און צעבראכן, דא קומט פסח איז אן אנדערע בחינה ס'קומט קול דודי דופק. דער אייבערשטער קלאפט צו אונז, פתחי לי, עפן מיר אויף די טיר. ס'ווערט געברענגט, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט דעם מדרש, משה רבינו האט געזאגט, בחודש זה אתם נגאלין, יעצט אין ניסן ווערט עטס אויסגעלייזט, אמרו לו, און זיי האבן געזאגט, והלא אין בידינו, אונז האמיר דאך גארנישט. האט משה רבינו געזאגט, דארפט ענק נישט זארגן, הואיל וחפץ בגאולתכם, דער אייבישטער וויל ענק אויסלייזן, דארפט עטס נישט האבן גארנישט. שרייען זיי צוריק צו משה רבינו, אבער וכל מצרים מטונפת מעבודה זרה שלנו, ס'איז דאך פול פון אונזערע עבודה זרות. ענטפערט זיי צוריק משה רבינו הקדוש ברוך הוא אינו מביט על עבודה זרה שלכם, פארוואס ווייל ס'איז אזא מין הויעכע בחינה די מדריגה פון ניסן און די מדריגה פון אויסלייזן אז דער אייבישטער ווארט אז אונז זאלמער גיין וירא השם כי סר לראות משה רבינו איז געגאנגען זען ווי דער סנה ברענט האט אים דער אייבישטער געזאגט אין דעם זכות וואס דו ביסט אוועק געגאנגען די פאר פסיעות כי סר לראות איז געגאנגען פון איין פלאץ אסורה מכאן ואתקרב לשם, אין דעם זכות עסטו זיין דער גואל פון כלל ישראל. ס'איז א הויעכע נאכט און מ'טאר עס נישט אנברענגען מיט נארישקייטן און מ'דארף זען אז מ'זאל טון צו דער זאך. ס'דא די אלע וואס זענען פארבינדען מיט רעבעס ס'איז געווען צדיקים וואס האבן נישט געלאזט מ'זאל קומען צום סדר ווייל ס'שטייט ומורא רבך כמורא שמים, און אז דו האסט מורא יעצט פארן רעבן, קענסטו באמת נישט האבן קיין יראת שמים אין די זעלבע צייט אויף אזא הויעכע בחינה. איז מען דארף וויסן, מען דארף זיצן אינדערהיים מיט די קינדער, און מען דארף פירן א שיינעם סדר, און מען זאל זיך נישט פארלירן, און מען זאל זיך נישט צושרייען חלילה אויף די קינדער, און מען זאל געדענקען אז אונז גיי מיר אין אזא הייליגע נאכט וואס אז רוב ניסים הפלאת ס'איז געווען דארטן אזויפיל ניסים, סנחריב האט מען אראפגעברענגט דעמאלטס, בעלשצר האט מען אראפגעברענגט דעמאלטס, המן'ען האט מען אראפגעברענגט דעמאלטס, יציאת מצרים איז געווען דעמאלטס, ס'איז א נאכט וואס דער אייבערשטער זוכט אונז. און מען קען מיר זיך מתקן זיין אלע אונזערע תאוות רעות. איך וויל מסביר זיין א קלייניקייט, מען זעהט ווען ס'איז געווען דארטן ביים עגל, ברענגט דער מדרש אז דער עגל איז געווען גראדע גאנץ א געלונגענער מענטש, ער האט געקענט זינגען און ער האט געקענט טאנצן, ער איז געווען א רעבע, בקיצור ער איז געווען אזוי ווי די היינטיגע רעבעס, זינגען און טאנצן. און דער עולם איז נאכגעלאפן אלה אלהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דאס איז דאך א מורא'דיגע, מען קען דאס נישט פארשטיין.

ס'ווערט געברענגט, משה רבינו גע איז געשטארבן, מ'האט אים געלייגט לעבן בעל פעור מכפר זיין אויף די עבודה זרה פון בעל פעור. ווערט געברענגט וואס איז די וויאזוי האט מען געדינט די עבודה זרה בעל פעור, בקיצור ס'איז געווען א פאבליק טוילעט, און ס'איז געווען דארטן א צורה פון אן עבודה זרה, און יעדער האט זיך אויסגעמאכט אויף די עבודה זרה, און דאס איז געווען די וועג וויאזוי מ'האט געדינט די עבודה זרה. און דא אין די גמרא ווערט געברענגט אז איינער האט זיך אויפגעטוהן דארטן אז ער האט זיך מקנח געווען צווישען זיינע נאז האט ער זיך מקנח געווען און דער איז אן עבודה זרה דעם גייסטו דינען עס האט געדויערט טעג מיט וואכן חדשים ביז מען איז אנגעקומען צו די עבודה זרה מען האט זיך מקדש און מטהר געווען רחמנא לצלן פאר די עבודה זרה אז מען זאל צוקומען דארטן מען זאל אויסזעהן ווי מען זאגט פרעזענטעבל און וואס האט מען געטוהן מען האט זיך אראפגעצויגן די הויזן מען האט זיך אויסגעמאכט דערויף. שפעטער האט די אנשי כנסת הגדולה מבטל געווען דעם יצר הרע פון עבודה זרה, ווען אונז קוקן מיר דאס אן מיינט מיר דאך אז די אלע זענען צודרייט, טאטאל צודרייטע מענטשן. דער אמת איז אבער ניין, די גמרא זאגט אז עפעס אן אמורא האט גערעדט אויף מנשה חזקי' מלך יהודה, ער האט אים באשמוצט אז ער איז נאכגעלאפן נאך עבודה זרה, האט ער אים געזאגט דו טרויסט דיך צו נעמען מיך אין מויל אריין? דו ווייסט דאך אפילו נישט אויף וועלכע זייט מען מאכט א מוציא, אויפן אויבערשטן זייט פון די חלה צו אויף די אונטערשטע? און נאכדעם זאגט ער מער, ווען דו וואלסט ווען געווען אין אונזער צייט, ס'איז געווען אזא מין דרייוו, אזא מין נסיון, אז דו וואלסט די לאנגע בעקיטשע אויפגעהויבן זאלסט קענען שנעל לויפן, זאלסט נישט חלילה דיך איבערקערן. סאו וואס ווייזט דאס? דאס ווייזט אז ווען א מענטש איז פארכאפט אין שלעכטע זאכן, כאפט ער נישט ווי נידריג ער איז פארכאפט, ער קען זאגן אויף א גאלדענע זאך וואס מ'האט געמאכט נאכדעם, לאנג נאך די אלע ניסים פון יציאת מצרים, אז דאס איז אלה אלהיך ישראל, דאס איז גאר דער גאט. און ער קען זאגן אז דער בעל פאור, דאס איז גאר א הייליגע זאך, ווען בסך הכל ס'האט דארט געשטינקען און מ'האט זיך אויסגעמאכט. ס'איז ממש נישט צו פארשטיין. דאס דארפט עטס וויסן, דאס איז דער מענטש, ווען דער מענטש ווערט פארכאפט אין א זאך, למשל, מען קוקט אן, מען לויפט נאך נאך די מיידלעך, מען האט גענומען יונגע מיידלעך, מען האט זיי מכשיל געווען, אזא נחמיה וועבערמאן, אזא שלום שניצלער אין זיין קאר, אזא ברוך מרדכי, ווען דו קוקסט אן וועסטו זען, דער בעל פעור האט פונקט אזוי געשטינקען, ציסט אראפ א קינד די הויזן, דו רירסט אים אן דארט ווי ער איז נישט אפגעווישט געהעריג, צו ווען דאס מיידל ווען ער האט זי געטאטשט איז זי געווען א נידה. דאס אלעס איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס, אבער יענער איז נאכגעלאפן דערנאך אזוי אז ער האט באקומען הונדערט און דרײַ יאר און ברוך מרדכי גייט קריגן יעצט פֿערציק יאר. וואס איז ווען מען איז פארכאפט אין א שלעכטע תאווה דעמאלטס איז מען פארפאלן. און וועגן דעם זענען די ד' כוסות, איינס איז שהיא כנגד המידה הרעה לבטל אותה, און איינס איז כנגד רוח שטות. דער סדר איז געמאכט ער זאל דיך ארויסנעמען אויף אזא מין בחינה אז אין די זאכן וואס דו ביסט פארכאפט זאלסטו ארויסקומען אזוי הויעך און אזוי גרויס פונקט אזוי ווי וועסט פארשטיין יעצט אז ס'איז געווען א נארישקייט צו לויפן נאך דעם בעל פעור, ווייל די חכמים האבן מבטל געווען דעם יצר הרע דערפון, פונקט אזוי בעט מען דעם אייבערשטן זאל מבטל זיין די יצר הרע פון מיינע תאוות, נישט פון יענעמ'ס, שהיא מידה רעה לבטלו, ס'שטייט נישט וועלכע מידה, יעדער איד האט זיין מידה וואו ער איז פארכאפט. אז דו ביסט פארכאפט אין סעקס וועסטו נישט ארויסקריכן, כל באיה לא ישובון, ביסט פארכאפט אין אן אשת איש וועסטו נישט ארויס, זי וועט דיך האלטן א גאנץ לעבן. איינמאל האט איינער געזאגט פארן רעבן פארן סאטמאר רב זאגט ער זאלסט וויסן רעבע כהאב געזעהן א הסתכלות אסירה פערציג יאר צוריק ס'רודפט מיך נאך נאך היינט די פרוי איז שוין נישט אויף דעם עולם. און כדי זאלסט עס פטור ווערן איז נישט דא קיין אנדערע צייט ווען דו זאלסט קענען ארויסקריכן דערמיט און לאזן א טרער און בעטן דעם אייבערשטן זיי עס מבטל פון מיר, נאר ביים סדר. און דעמאלטס וועסטו אויסזען אזוי ווי אונז זעען מיר היינט אויס, וואס אונז פארשטייען מיר נישט בכלל פארוואס מ'איז נאכגעלאפן נאך עבודה זרה, וועסטו נישט, דעמאלטס וועסטו ערשט אנהייבן צו פארשטיין און דו וועסט דיך עקלען נאכצולויפן נאך אן אשת איש און נאך זנות און אזוי ווייטער. קומט יעצט די תנאים די תלמידים פון דעם הייליגן תנא רבי עקיבא די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז געווען איינער וואס האט באצאלט אסאך געלט פאר א זונה און זי האט נישט געוואלט ער זאל נכשל ווערן ווייל זי האט דאך געוואוסט סוף כל סוף ער איז דאך א א תלמיד פון אזא גרויסן רעבן איז זי געלעגן אויפן בעט האט זי אים גענומען די נאז און צוגעשטעלט באותו מקום זאגט זאגט האסט שוין געטראפן א פלאץ וואס ס'שטינקט אזוי ווי דאס פלאץ? וואס לויפסטו נאך דעם? האט ער זיך פארעקלט, ס'דא צוויי גירסאות, איינס איז ער האט קיינמאל שוין נישט געוואלט מער חתונה האבן, און איינס איז אז ער האט יא חתונה געהאט און טאקע מיט איר, און רבי עקיבא האט געזאגט די בעט וואס דו האסט אויסגעשטרעקט בהיתר, באיסור וועסטו יעצט טון בהיתר. דאס איז די זאך, די זאך איז אז די תאוות שטינקען באמת, נאר וואס ווען דו ביסט פארכאפט קענסטו שרייען אויפן עגל אלה אלקיך ישראל ווייל ער האט אביסל שיין געטאנצן, ער האט געקענט זינגען. וועגן דעם דארף מען בעטן יעצט דעם אייבערשטן, דאס איז די צייט אויף א גאנץ יאר, אז דו זאלסט נישט וועלן נכשל ווערן א גאנץ יאר אין גרויסע שווערע תאוות, ס'קומט יעצט א זומער, דאס דארף מען זיין אפגעהיטן, זאלסטו געדענקען איין זאך, זאלסט בעטן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער זוכט יעצט דיך, און דער כביכול דארף אונז האבן, ער זאגט אונז פתחי לי אחותי, ער וועט אונז אלעס מוחל זיין, באט מאך איין קליינעם עפערט, וירא השם כי סר לראות, אסורה מכאן ואתקרב לשם, טו מיר זיך אפ פון אונזערע שלעכטע דרכים, און וועל מיר זיך מקרב זיין צום הייליגן באשעפער, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל טאקע קענען זוכה זיין צו פייערן דעם יום טוב ווי עס דארף צו זיין, בפרט נאך די סדרים.

די אלע נסיונות און אונז זאל מיר קענען זיך פירן אזוי ווי דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, ביז אונז צו מזכה זיין צום קול פון שופר של משיח במהרה בימינו אמן. כ'האב ענק שוין געזאגט אויך אז דעם קהילה בוטשערס עדווערטייזן עדווערטייזט אין גאנץ בארא פארק אז זיי האבן שיינע פליישן, זיכער אז דאס איז טרייפות נבילות, ס'איז געווען דעמאלטס ווען זיי האבן אפגעקויפט דעם סטאר פון דעם פון דעם שייגעץ דוד לייכענשטיין דער בוסטינער רבי. איז, ער האט געוויסט מען פארקויפט נאר נבילות און טרייפות האט מען אים געגעבן גרויס געלט האבן זיי זיך צוקריגט נאר ס'איז געקומען איינער האט מיך אנגעקאלט האב איך אים געפרעגט וויאזוי ארבעט דאס דאס האט טאקע א הכשר פון סקווער אבער נאר אויף די געפאקטע פלייש ווער איז אחראי אויף די נישט געפאקטע פליישן האט מיר געזאגט איינער אז ער וועט מיר צוריקקומען ער וועט מיר מסביר זיין פונקטליך דערווייל ווארט איך שוין א יאר ער איז נישט צוריקגעקומען. רבותי, קהילה קען נישט געבן ביליגער ווי קיין שום סטאר נאר ווייל ס'איז טרייפה, און איך טענה נאך א זאך, גרינפעלד פארקויפט פאר סאטמארער געקאכטע עסנס און פאר זייערע זאלן, ער קען נישט געבן ביליגער נאר אז ער געבט אונז טרייפות צו עסן, ווי קען ער געבן ביליגער ווי סאטמאר וואס ער קויפט ביי סאטמאר, ער איז דאך נישט קיין מעניופעקטשערער פון פלייש און ער האט נישט קיין שחיטה, סאו איך וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי, מען זאל וואטשן וואס מען נעמט אריין אין מויל, און קהילה פלייש איז נבילה און טרייפה, דער הכשר איז נאר אויף די געפאקטע פעקלעך וואס ס'קומט פון סקווער, ס'איז נישט אויף די לויזע פליישן וואס מען ברענגט דארט אריין, איך האב געזען אזאלכע פענסי מינע פליישן, איך האב קיינמאל נישט געזען אזאלכע פליישן, ס'מוז טאקע זיין אז ס'איז טרייפה, ווייל אין די כשר'ע אינדעסטרי איז דאס נישט דא. סאו האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב און עסטס כשר, און זעטס ענק מדבק זיין מיטן אייבערשטן און מען זאל עפעס באקומען ארויסנעמען פון דעם יום טוב וואס ס'קומט, נישט ס'זאל סתם דורכגיין. זייטס געזונט, א גוט שבת און א גוט יום טוב.